אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אויב האט ער מוחל געווען דעם קרן און דעם חומש, חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן, ער האט איבערגעלאזט, האט נישט מוחל געווען פחות שווה פרוטה בקרן, דעמאלט איז דער דין, דארף ער דאס נישט פירן למדי. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, לא שנו דאס איז נישט געלערנט געווארן, אלא שאין גזילה קיימת, אז די חצי פרוטה וואס ער האט נישט מוחל געווען דאס איז נישט דא, ממילא ליגט דאך אויף אים א חיוב צו באצאלן געלט, איז דיע געלט מוז ער נישט פירן קיין מדי, באצאלן די געלט דארף ער, אבער פירן למדי דארף ער נישט. כאטש ס'איז דאך פחות משווה פרוטה, ווייל ער האט עס פריער גע'גזל'ט און ס'איז אויף דעם געווען א שם גזילה. אבל גזילה קיימת, די פחות משווה פרוטה וואס ער האט נישט מוחל געווען איז דא פון דער גזילה, דארף ער דאך די זאך אליין צוריקגעבן, צריך לילך אחריו, דארף ער דאס טראגן אין מדי. חיישינן, כ'האב מורא, שמא תייקר, טאמער יעצט דא איז דיע זאך ווערט ווינציגער ווי א פרוטה, אבער ס'קען דאך ווערן טייערער און ס'וועט ווערט זיין א פרוטה. איכא דאמרי, אנדערע זאגן, אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט לא שנא גזילה קיימת ולא שנא שאין גזילה קיימת, ס'איז נישט קיין חילוק, אינו צריך לילך אחריו, דארף ער נאך אים נישט גיין. לשמא תייקר לא חיישינן, טאמער ס'וועט שווער וועט ער ווערן טייערער, טראכט איך נישט ווי וועט זיין אז ס'איז טאקע געווארן שפעטער טייערער, איז דא אין שיטה צוויי מחלוקות, אנדערע זאגן אויב ס'איז געווארן טייערער דארף ער עס טראגן למדי, און אנדערע לערנען ניין ווייל עס איז שוין אויף אים געווארן דער פטור פון פירן דאס למדי. דארף ער עס שוין נישט פירן, אבער די זאך אליין אוועקגעבן דארף ער אוועקגעבן, נאר ער וועט זיך טוען פטר'ן ער זאל עס נישט טראגן למדי. אמר רבא האט רבא געזאגט, גזל שלש אגודות בשלש פרוטות, איינער האט גע'גזל'ט דריי בינטלעך דארט פון ירק צו פון עפעס אנדערש, וואס די דריי בינטלעך האבן ווערט דריי פרוטות. יעדער אגודה איז ווערט א פרוטה. והוזלו, ס'געווארן ביליגער, ועמדו על שתיים, אלע דריי זענען ווערט נאר צוויי פרוטות. אם החזיר לו שתיים, ער האט צוריקגעגעבן צוויי, כאטש דאס וואס איז געבליבן ביי אים איז דאך ווערט ווינציגער ווי א פרוטה. חייב להחזיר לו אחרת איז ער מחוייב צוריק צו געבן די דריטע אויכעט, און ווי רש"י זאגט נישט די טייטש וועגן צוריק געבן נאר מען דארף דאס פירן אחריו למדי, פארוואס? ווייל בשעת ער האט דאס אפגעגזל'ט איז דאך דאס ווערט געוועזן א פרוטה, דער פריערדיגע דין וואס מיר האבן געלערנט. שמא תייקר וואס רב פפא האט געזאגט רעדט זיך אז דאס וואס איז געבליבן ביי אים איז בשעת גזילה ווערט געווען ווינציגער ווי א פרוטה אבער דא מיינט מען אז אויב בשעת גזילה איז עס ווערט געווען א פרוטה אפילו יעצט איז עס ווינציגער ווערט ליגט אויף אים א חיוב ער זאל עס טראגן למדי ותנא תונא און א ראיה צו דעם איז דא פון אונזער תנא מיר האבן געלערנט גזל חמץ, ער האט גע'גנב'עט חמץ, ועבר עליו הפסח, ס'איז דורכגעגאנגען פסח, און די חמץ איז דאך יעצט אסור בהנאה, אומר לו, זאגט ער צו אים, הרי שלך לפניך, אויב די חמץ איז דא ביי אים, זאגט ער הרי שלך לפניך, נא דיר דיין זאך, איי ער האט דאך געמאכט שאדן, מען קען מיט דעם גארנישט נישט טון, נאר ס'רופט זיך אן, היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק. טעמא דאיתיה בעיניה, ווען קען איך זאגן הרי שלך לפניך ווען די חמץ איז דא בעין? הא ליתיה בעיניה, אז די חמץ איז נישט דא בעין, אף על גב דהשתא לאו ממונא, נאך פסח איז אוועקגעקומען די חמץ, איז דאך די חמץ ווי יעצט דאך עס נישט געווען קיין געלט, נאר כיוון דמעיקרא ממונא הוא, בשעת גזילה איז עס ווערט געווען געלט, בעי שלומי דארף מען באצאלן. הכא נמי דא אויך די א דריטע בינטל וואס איז געבליבן ביי אים, אף על גב דהשתא לא שווה פרוטה, כאטש יעצט איז עס נישט ווערט קיין פרוטה, כיוון דמעיקרא הוה שווה פרוטה, בשעת גזילה איז עס ווערט געווען א פרוטה, בעי שלומי דארף ער באצאלן. בעי רבא האט רבא געפרעגט א שאלה, גזל שתי אגודות בפרוטה, ער האט געגזלט צוויי בינטלעך וואס יעדער איינע פון זיי איז ווערט א האלבע פרוטה, ביידע צוזאמען זענען ווערט א פרוטה, והחזיר לו אחת מהן, ער האט אים צוריק געגעבן איין בינטל, מה? ווי איז דער דין מי אמרינן צי זאגן מיר השתא ליכא גזילה, ס'איז יעצט נישט געבליבן ביי אים די גזילה, ווייל איז דא איז דאך דא אויך דאך ביי די בינטל וואס איז געבליבן איז דאך בשעת די גזילה איז וואלט ווערט געווען א האלבע פרוטה, או דילמא הדר הא לא הדר גזילה דהוה גביה. ער האט דאך נישט צוריקגעגעבן די גזילה, ווייל דאס וואס ער האט צוריקגעגעבן איז דאך אויך ווערט נאר א האלבע פרוטה. הדר פשטה, נאכדעם האט ער פושט געווען, גזילה אין כאן, ווייל איז דא איז נישט דא קיין גזילה, השבה אין כאן, דעריבער איז דא נישט דא קיין השבה. פרעגט די גמרא, אי גזילה אין כאן, אז דו זאגסט ער האט נישט מער קיין גזילה, פארוואס האט ער נישט מער קיין גזילה? ווייל ער האט צוריק געגעבן, איז דאך השבה יש כאן, וואס זאגסטו ווייל גזילה אין כאן השבה אין כאן? ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, ער האט זיך אזוי פושט געווען, אף על פי שגזילה אין כאן, כאטש די גזילה איז דאך נישטא ביי אים, ס'איז דאך ביי אים געבליבן א זאך וואס בשעת דער גזילה איז עס נאר ווערט געווען א האלבע פרוטה, אבער מצוות השבה אין כאן, ער האט עס ער האט נישט מקיים געווען די מצוה פון השבה, ווייל ער דאס וואס ער האט צוריק געגעבן איז דאך אויכעט נישט ווערט געווען קיין פרוטה. און ווי וועט זיין ער וועט שפעטער צוריק געבן א פרוטה וועט ער מקיים זיין די מצוה פון השבה. ואמר רבא נאך האט רבא געזאגט הרי אמרו די חכמים האבן געזאגט דער דין איז א נזיר ווען עס ענדיגט זיך זיין נזירות, דארף ער זיך אפשערן, און מען נעמט דארט די האר מען ווייבט מען לייגט עס דארט אונטער דעם קעסל ווי מען קאכט שלמים, און ס'איז דא א מחלוקת אויב לא גילח האט שוין געברענגט דעם קרבן צי דאס איז מעכב ער זאל טרינקען וויין, אדער אפילו איך זאג ס'איז נישט מעכב אבער ס'איז דאך דא א מצוה פון גילוח, הרי אמרו האבן די חכמים געזאגט נזיר שגילח דער נזיר האט זיך אפגעשוירן ושייר שתי שערות. צוויי האר איז ביי אים געבליבן, לא עשה ולא כלום, האט ער נישט מקיים געווען די מצוות גילוח, איז אדער לויט דעם מאן דאמר וואס ער זאגט אז ס'מעכב, איך זאג אחר ישתה הנזיר יין, נאך אלע זאכן נאך דעם גילוח קען ער נישט טרינקען קיין וויין, אדער דער וואס ער לערנט ס'איז נישט מעכב, ס'פעלט אים אין די מצוה. בעי רבא האט רבא געפרעגט א שאלה, נאכדעם ווי ער האט איבערגעלאזט צוויי האר, גילח אחת האט ער נאר איינע אפגעשוירן, ונשרה אחת מהו, און איינע איז פון זיך אליין אראפגעפאלן. צי הייסט דאס אפגעשוירן צי נישט? צי האט ער מקיים געווען די מצוה פון גילוח? אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא וואס איז די שאלה? נזיר שגילח אחת אחת קא מיבעיא ליה לרבא, רבא'ן איז די שאלה א נזיר וואס האט אפגעשוירן איינציקווייז, זיכער אז ס'איז גוט אפגעשוירן, דא ווען ס'איז געווען צוויי האר און נאך נישט געווען די מצוה פון גילוח, און אזוי ווי ער האט אפגעשוירן איין האר, איז ס'איז דאך שוין געווארן יעצט גילוח, ווייל ווי וועט זיין מ'שערט זיך אלעס אפ און עס בלייבט איבער נאר איין האר, איז דאך דא די מצוה גילוח, וואס ארט מיר אז ס'איז געווען נשרה? אמר ליה, האט רבינא גענטפערט, לא צריכא, די שאלה איז ס'איז געווען פארקערט, דער נזיר האט זיך אפגעשוירן און ס'איז ביי אים געבליבן. צוויי האר, און אויב עס בלייבט ביי אים צוויי האר האט ער דאך נאך נישט מקיים געווען די מצוה גילוח, כגון שנשרה אחת מהן, נאכער איז געווארן אפגעריסן איינע פון די צוויי האר, וגילח אחת, נאכער האט ער דאך אפגעשוירן איינע, וואס איז די שאלה? מי אמרינן צי זאגן מיר, ווען ער האט איבערגעלאזט די צוויי האר האט ער דאך נאך נישט מקיים געווען די מצוה פון גילוח, און השתא מיהא ליכא שיער יעצט דאך נישט דא ביי אים קיין האר איז דא די מצוה פון גילוח או דילמא אדער הא לאו גילוח הוא וואס ער שערט אפ איינע הייסט דאס נישט קיין גילוח דמעיקרא פריער ווען שייר שתי שערות האט ער דאך איבער געלאזט צוויי ממילא איז נאך נישט געווען די מצוה פון גילוח והשתא כי גילח לא הוו ב' שערות אין וועלכע ער זאל מקיים זיין די מצוה פון גילוח. מען קען עס איינטייטשן אין די אותיות, איך וויל וויסן צי די מצוה פון גילוח איז אלע שערות, אלע האר איז ער מקיים א מצוה, נאר וואס דען אויב ער האט איבערגעלאזט צוויי איז ער נישט מקיים נאך די די מצוה, פעלט עס אין די מצוה, ממילא אז די מצוה איז אויף אלע האר, האט ער דא אין אזא איין פאל מקיים געווען די מצוה פון גילוח, ווייל ער האט זיך דאך אפגעשוירן מגלח געווען אלע האר, אדער ניין? מיר וועלן לערנען אז די מצוה פון גילוח איז דווקא די לעצטע צוויי האר, קומט אויס אז די האר ביז די צוויי האר איז נאך נישט דא בכלל קיין מצוה, ווען דארף מען מקיים זיין די מצוה, ביי די לעצטע צוויי האר, און ביי די לעצטע צוויי האר איז דאך האט זיך דאך דא אראפגעשוירן איינע, הדר פשטה, נאכדעם האט ער פושט געווען. שער אין כאן, קיין האר איז דא נישט דא, גילוח אין כאן, דעריבער איז נישט דא קיין גילוח, פרעגט די גמרא אי שער אין כאן, גילוח יש כאן, אז ער זאגט ווייל עס איז נישט דא קיין האר, דאך דארף דאך זיין גילוח, זאגט די גמרא הכי קאמר, ער זאגט אזוי, אף על פי ששער אין כאן, כאטש ס'איז דא נישט דא קיין האר, מצוות גילוח אין כאן, ס'איז נישט דא די מצוות גילוח. איז לויט דעם מאן דאמר וואס ער זאגט אז ואחר ישתה הנזיר יין מיינט מען נאך כל המעשים, טאר ער נישט טרינקען קיין וויין? וואס איז די עצה זאל מעגן טרינקען וויין? דארף ער ווארטן ביז ס'וועט וואקסן דרייסיג טעג און נאכדעם וועט ער זיך אפשערן און דעמאלט וועט ער מקיים זיין די מצוה פון גילוח. ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט, הרי אמרו, די חכמים האבן געזאגט, דער דין איז אז ס'דא א טומאה דא אין הויז, און ס'דא א לאך אויבן וואס גייט ארויף אויף דעם אויבערשטן פלאר, איז דער מת וואס איז דא אין דעם רום נישט מטמא באוהל בלויז די רום, נאר איז מטמא אויכעט די טומאה גייט דורך ארויף אויבן. עס ווערט אלעס אנגערופן אוהל המת. ווי וועט זיין אויף דעם לאך האט מען אוועקגעלייגט א זאך וואס די איז די דעק, איז אויב די דעק איז אזא איין זאך וואס דאס אליין איז מקבל טומאה, איז יעדע זאך וואס איז מקבל טומאה איז נישט חוצץ בפני הטומאה, למשל מ'האט פארדעקט די דעק מיט עסנווארג, אוועקגעלייגט דארט א ברויט, איז עס נישט קיין חציצה. ווי וועט זיין אז מען האט עס צוגעדעקט מיט א זאך וואס די זאך איז נישט מקבל טומאה, למשל מען האט דארט אוועקגעלייגט א כלי חרס וואס די כלי חרס איז נישט מקבל טומאה מגבו, ס'איז נאר מקבל טומאה מתוכו, דעמאלט איז דאס חוצץ. שטייט דערמאנט, הרי אמרו, מ'האט געזאגט, חבית שניקבה, א פאס וואס איז געווארן געלעכערט, וסתמוה שמרים, און ס'האט מען האט עס פארמאכט מיט הייוון, ייסט, און מען האט עס אוועק געלייגט אויף דער ארובה, און ארום געשמירט איז דער דין הצילוה, אונטן איז דא טומאה איז עס מציל אויף דער עליה אויבן אז ס'קען דארטן נישט אריין קומען קיין טומאה, ווייל די דאס וואס מען האט פארמאכט די פאס מיט שמרים איז ער גוט פארמאכט. בעי רבא, האט רבא געפרעגט א שאלה, אגף חציה מהו, מ'האט פארמאכט די שיער פון דעם נקב נאר א האלבן שיער, און א האלבע שיער איז געבליבן, צי זאגן מיר ס'איז נישט קיין פארמאכונג? אדער ס'איז דאך נישט דא קיין שיעור. תוספות שטעלט זיך אויף דעם, ס'האט דאך נישט קיין שייכות צו פריער, א האלבע פארמאכט, קיין נקב איז דא נישט דא, פארוואס זאל נישט העלפן די סתימה? ווי וועט זיין לו יצוייר אז גלייך אין אנפאנג איז געווען נאר אזא איין לאך? זאגן מיר די טומאה גייט נישט דורך, וואזשע טוט מען דאס אררענט?

אבער פקקה בזמורה ער האט עס פארמאכט מיט א צווייג, מיט די לאך פון דעם פאס, און מיט א צווייג קען מען דאך נישט פארמאכן דעם גאנצן לאך, עד שימרח דארף ער פארשמירן די זייטן מיט ליים, האב איך געלערנט פארוואס דארף מען פארשמירן מיט ליים, ווייל עס דארף ווערן די גאנצע זאך פארמאכט.

זעהט זיך פון דעם אויך אז מען פארמאכט א העלפט פון דעם שיעור פון דעם נקב, הייסט נישט פארמאכט. זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר זאגן דארט איז א צווייטע טעם הכי השתא התם דארטן אי לא מירח לא קאי, איז די טייטש אז עס וועט זיך נישט האלטן די צווייג איז גלייך ווי ס'איז גארנישט ניט פארמאכט, אבער אגף חציה במידי דקאי, ער האט פארמאכט מיט ליים א העלפט ביי דאס וואס עס שטייט קאי שטייט עס. וועט טאקע יא גוט זיין רש י. ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ק ה, עמוד א', סוף עמוד. ואמר רבא, נאך האט רבא געזאגט א דין, הרי אמרו, די חכמים האבן געזאגט, גזל חמץ, איינער האט געגזל'ט חמץ. ועבר עליו הפסח, די חמץ איז געווען אין די האנט פון דעם גזלן און ס'איז דורכגעגאנגען פסח, יעצט אויף איז דאס גארנישט ניט ווערט ווייל ס'איז דאך אסור בהנאה, דאך אומר לו קען ער זאגן צו אים הרי שלך לפניך, ווען די חמץ זאל נישט זיין, ס'איז פארלוירן געגאנגען, מוז ער באצאלן כשעת הגזילה, אבער אז די זאך איז דא בעין, איז דא א חיוב והשיב את הגזילה אשר גזל. בעי רבא, האט רבא געפרעגט א שאלה. נשבע עליו, נאכדעם, נאך פסח, ווען די חמץ איז געווארן גע'אסר'ט, האט ער געשוואוירן, דער גזלן, אז ס'איז נישט דא ביי אים, ער האט עס נישט גע'גזל'ט. נאכער איז ער מודה ער האט פאלש געשוואוירן. מהו, ווי איז דא דער דין? מי אמרינן צי זאגן מיר, כיוון דאי מגנב, מען זאל פון אים געווען צוגנב'נען דעם חמץ, דער חמץ זאל נישט זיין ביי אים. בעי שלומי ליה, וואלט זיך דער גזלן געדארפן באצאלן צו אים דעריבער, ממונא קא כפר ליה, האט ער געלייקנט געלט, ווייל מיט די חמץ פטר'ט ער זיך פון תשלומים, דעריבער זאגן מיר אז ער דארף ער דארף יעצט דא איז ער מחויב א קרבן שבועה, ווייל דער כלל איז ווען דארט ברענגט מען א קרבן אשם דווקא ווען ס'איז געווען כפירת ממון, און דא רופט זיך עס אויכעט אן כפירת ממון, ווייל עס קען דאך אמאל זיין אז זאל דארפן באצאלן געלט. או דילמא, אדער מיר זאגן די צווייטע צד, השתא מיהת הא מנח, יעצט האט ער דאך די חמץ, און אויב ער האט די חמץ, ועפרא בעלמא הוא, ס'איז דאך נאר ווי ערד ווייל ס'איז דאך אסור בהנאה, ממילא ולא כפר ליה ממונא, האט ער נישט געלייקנט קיין ממון, איז דאס נישט קיין כפירת ממון, און אויב ס'איז נישט קיין כפירת ממון דארף מען נישט ברענגען קיין קרבן אשם. מילתא דאיבעיא ליה לרבא, די זאך וואס איז רבא'ן געווען א שאלה פשיטא ליה לרבה, רבה'ן איז געווען די זאך א פשיטא, דאמר רבה, רבה האט געזאגט, ראובן זאגט צו שמעון'ען, שורי גנבת, דו האסט גע'גנב'עט מיין שור. והוא אומר, און שמעון זאגט, לא גנבתי, כ'האב נישט גע'גנב'עט. פרעגט אים ראובן, מה טיבו אצלך, וואס טוט מיין אקס ביי דיר אז דו האסט אים נישט גע'גנב'עט? זאגט שמעון, שומר חנם אני עליו, ער איז א שומר חנם, און ער האט געשוואוירן אז ער איז א שומר חנם. נאכער איז ער מודה, ער האט פאלש געשוואוירן. איז דער דין חייב, ער איז חייב א קרבן אשם, אשם גזילות, כאטש אין אמת'ן פריער האט ער דאך מודה געווען אין גוף ממון, ער האט דאך געזאגט, ער איז אויף דעם א שומר חינם, האט ער דאך געזאגט פריער אז דאס באלאנגט צו וועמען? צו ראובנ'ען, דאך הייסט עס כפירת ממון, פארוואס? שהרי פטר עצמו מגניבה ואבידה, מיט דער שבועה וואס איך גלייב אים ער איז א שומר חינם, איז ער דאך פטור פון גניבה ואבידה, ווייל ווען ער אליין זאל עס געווען גנב'נען איז ער דאך מחוייב פון אלע אנסן, און מיט דעם אויף וואס ער האט געשוואוירן ער איז א שומר חינם, וועט אויסקומען אז אויב מ'גנב'עט עס פון אים איז ער פטור. צי ער זאגט שומר שכר אני עליו, ער איז אויף דעם א שומר שכר, חייב, נאכער אז ער שווערט אזוי און ער איז מודה, איז ער מחיוב א קרבן אשם, שהרי פטר עצמו משבורה ומתה, ווייל ער זאגט ער איז א שומר שכר, טאקע פון גניבה ואבידה פטר'ט ער זיך נישט, אבער פון אונסין טוט ער זיך פטר'ן. אדער ווען דער שמעון טענה'ט, שואל אני עליו, ער איז אויף דעם א שואל, כאטש ער איז דאך מודה אז דער שור באלאנגט צו ראובנ'ען, דאך חייב, אויב ער האט געשוואוירן אזוי ער איז א שואל און נאכער איז ער מודה ער האט פאלש געשוואוירן, דארף ער ברענגען א קרבן אשם, שהרי פטר עצמו ממתה מחמת מלאכה, ווייל א שואל איז דער דין טאקע אונסים איז ער מחויב, אבער אויב ס'איז געשטארבן מחמת מלאכה איז ער פטור, מיט דעם וואס ער שווערט ער איז א שואל און ער ארבעט מיט אים עס שטארבט די בהמה איז ער פטור ווייל ער האט דאך עס געליגן צו טוהן א מלאכה און נישט ס'זאל שטיין און שטארבן. אזוי האט רבה געזאגט, אלמא זעהן מיר דאך

און אויב ס'וועט ווערן צוגעגנבעט וועט ער דאך זיין פטור זאגן מיר ממונא קא כפר האט ער געלייקנט געלט, השתא נמי יעצט אויך? כאטש יעצט מ'האט אים נישט געגנבעט אבער ממונא קא כפר ער טוט לייקען די געלט ווייל ס'קען דאך אמאל אויסקומען אז ס'זאל זיין א כפירת ממון, הכי נמי דא אויכעט, כאטש ווען ער לייקנט ביי חמץ איז דאך נישט גלייך ווי דא, ער לייקנט און ער שווערט ער האט נישט געגזלט, און אז ער זאל מודה זיין וואס וואלט דער בעל הבית געהאט, ער וואלט דאך אויך גארנישט געהאט ווייל ס'איז דאך אסור בהנאה, אף על גב דעפרא בעלמא הוא, כאטש ס'איז דא ווי עפרא, אבער כיוון וויבאלד דאי מיגנב אויב מ'זאל פון אים צוגנב'נען די חמץ. בעי שלומי ליה וואלט ער דאך אים געדארפן באצאלן ממונא מעליא גוטע געלט, השתא נמי זאגן מיר אויכעט ממונא קא כפר ליה, ס'האט דעם דין ווי אז ער וואלט געשוואוירן אויף כפירת ממון, און דארטן ווען ער שווערט אויף כפירת ממון דארף מען, און ער איז שפעטער מודה דארף ער ברענגען א קרבן אשם. יתיב רבה, אזוי איז מען גורס, ווייל מיר האבן דאך פריער געזאגט אז רבא'ן איז עס א שאלה, און רבה'ן איז א פשיטא, יתיב רבה וקאמר להא שמעתא, האט רבה געזאגט דעם דין, אז דעמאלט ווען דער שומר, דער גנב הייסט עס, איז מודה אין די עיקר זאך, אין עיקר ממון איז ער מודה, און ער שווערט פאלש, ווייל עס קען דאך אמאל דורך דער שבועה ארויסקומען ער פטר'ט זיך פון געלט, כאטש לעת עתה פטר'ט ער זיך נישט, ווערט עס אנגערופן כפירת ממון און ער דארף ברענגען א קרבן אשם. איתיביה רב עמרם לרבה, האט רב עמרם געפרעגט א קשיא צו רבה, שטייט אין פסוק וכחש בה, ער וועט לייקענען, דארף ער ברענגען א קרבן אשם, פרט למודה בעיקר, ווען ר'איז מודה אין דער עיקר זאך אז ס'באלאנגט צו דעם בעל הבית, דעמאלט ברענגט ער נישט קיין קרבן אשם, כיצד ווען איז דאס? ראובן זאגט צו שמעון שורי גנבת, דו האסט געגנב'עט מיין שור. והוא אומר, זאגט שמעון, לא גנבתי, איך האב נישט גע'גנב'עט. פרעגט אים ראובן, מה טיבו אצלך, וואס טוט מיין אקס ביי דיר? זאגט ער אים, אתה מכרתו לי, דו האסט אים פארקויפט. די גמרא וועט באלד פרעגן, אויב ער טענה'ט אתה מכרתו לי, איז דאך כופר בעיקר, איז דאך, די גמרא וועט עס באלד פרעגן, אדער ער זאגט אתה נתתו לי במתנה, דו ראובן האסטו מיר געגעבן א מתנה, אדער ער זאגט צו אים אביך מכרו לי, דיין טאטע האט מיר פארקויפט, אביך נתנו לי במתנה, אדער ער טענה'ט דער שמעון אחר פרתי רץ, איך האב נישט גענומען, ער איז נאכגעלאפן נאך מיין קו, מאליו בא אצלי, ער איז פון זיך אליין געקומען צו מיר. אדער דער שמעון טענה'ט תועה בדרך מצאתיו, כ'האב נישט געגנבעט, כ'האב אים געטראפן בלאנדזשען אויפן וועג און כ'האב אים אריינגענומען, אדער דער שמעון טענה'ט שומר חינם אני עליו, כ'בין נישט קיין גנב, דו האסט מיר געגעבן אים צו היטן, אדער שומר שכר אני עליו טענה'ט ער, אדער שואל אני עליו ונשבע, און שמעון האט געשוואוירן אז ער זאגט אמת. והודה, און נאכדעם האט ער מודה געווען אז ר'האט אים גע'גנב'עט, יכול קען איך מיינען, יהא חייב, ער זאל דארפן ברענגען א קרבן אשם, תלמוד לומר זאגט דער פסוק וכחש בה, ווען ברענגט מען א קרבן אשם, ווען מ'לייקנט אין דער זאך, פרט למודה בעיקר, אבער דארט ווי ר'איז מודה בעיקר דארף מען נישט ברענגען קיין קרבן אשם, איז דאך א קשיא אויף דיר רבה, וואס דו רבה האסט געזאגט ווען ער טענה'ט שומר שכר אני עליו ונשבע והודה, ער האט אים געגנבעט, זאגסטו אז מ'דארף יא ברענגען א קרבן אשם, דא שטייט דאך בפירוש אין די ברייתא אין אזיין פאל דארף מען ניט ברענגען קיין קרבן אשם. אמר ליה, האט רבה גענטפערט צו רב עמרם, תדורא, דו פרעגסט די שאלה, דו האסט נישט קיין הארץ אויף דעם, דו טראכסט זיך נישט אריין אין דער זאך, כי תניא ההיא ווען איז געווארן געלערנט אין דער ברייתא אז פרט למודה בעיקר, ווען ער טענה'ט שומר חינם אני עליו, און ער שווערט אז ער איז א שומר חינם, נאכער איז ער מודה ער האט אים גע'גנב'עט, זאגן מיר ער איז פטור פון א אשם, דאס רעדט זיך, דקאמר ליה, ער זאגט צו אים הילך. נעם דיר, ממילא קען איך דאך נישט זאגן דאילו נגנב, ווייל ער גיט דאך אים גלייך צוריק דעם שור, דעריבער קען דאך קיינמאל נישט ארויסקומען אז די שבועה זאל ברענגען צו כפירת ממון. כי קאמינא, ווען האב איך געזאגט אז אויב ער טענה'ט דער גנב שומר חינם אני עליו, און ער שווערט ער איז א שומר חינם, נאכער איז ער מודה ס'איז גע'גנב'עט דארף ער ברענגען א קרבן שבועה, איך רעד דקיימא באגם אז די בהמה גיט ער אים יעצט נישט, די בהמה געפינט זיך דארט אין די פאשע, איז צווישנצייט ביז ראובן וועט אפנעמען זיין בהמה קאן דאך עס ווערן גע'גנב'עט, קאן דאך עס אמאל קומען לידי כפירת ממון. דעריבער דארף ער ברענגען א קרבן וואס מען ברענגט פאר פאלש שווערן. פרעגט די גמרא, אתה מכרתו לי, זאגן מיר ער איז פטור פון א קרבן שבועה, פארוואס? ווייל ער איז מודה בעיקר, מאי מודה בעיקר איכא, וואס איז ער דא מודה ווען ער זאגט אתה מכרתו לי, זאגט די גמרא לא צריכא, דא רעדט זיך, דאמר ליה, ער זאגט צו אים, לא נתתי לך דמי, דו האסט אים מיר פארקויפט, אבער איך האב דיר נישט באצאלט, שקול תורך, נעם דיין אקס וזיל און גיי. פרעגט די גמרא, ער זאגט צו אים, אתה נתתו לי, דו האסט מיר געגעבן א מתנה, אביך נתנו לי, דיין טאטע האט מיר געגעבן א מתנה, מאי מודה בעיקר איכא? דא איז דאך נישט שייך צו זאגן ער איז מודה בעיקר, ער זאגט דאך אז ס'באלאנגט צו אים, איז דאך א כפירה אין דער גאנצער זאך, פארוואס איז ער פטור פון א קרבן? ענטפערט די גמרא, דאמר ליה, שמעון זאגט צו ראובענען, דיין טאטע האט מיר געגעבן א מתנה, אדער דו האסט מיר געגעבן א מתנה, על מנת דעבידנא לך נייח דנפשי, איך זאל דיר צוריק צאלן א טובה, ולא עבדי לך, אבער איך האב דיר דאס נישט געטאן, שקול תורך, נעם דיין אקס, וזיל און גיי. אז ער זאגט צו אים נעם דיין אקס, איז דאך דא נישט דא קיין כפירת ממון. פרעגט די גמרא, תועה בדרך מצאתיו, ער זאגט איך האב אים געפינען און ער האט געבלאנדזשעט, איז ער דאך א גנב, לימא זאל ער זאגן ראובן צו שמעונ'ן, איבעי לך לאהדורי לי, ווען דו האסט געפונען האסטו נישט געדארפן ארייננעמען צו דיר אין שטוב, דו ווייסט ס'איז מיין שור, דו האסט געדארפן צוריק געבן. אמר אבוה דשמואל האט געזאגט דער פאטער פון שמואל'ן, באומר ער האט געזאגט שבועה, איך שווער. אבידה מצאתי, איך האב געפונען אן אבידה, ולא הייתי יודע שהיא שלך, איך האב נישט געוויסט אז דאס איז דיין אבידה, שאחזירנה לך, אז איך זאל עס דיר צוריק געבן, און נאכער איז ער מודה אז ער האט עס גע'גנב'עט, זאגן מיר ווייל ער ער זאגט הילך, ער זאגט ער זאל אים צוריק נעמען, איך שווער איך האב נישט געוויסט אז ס'איז דיינס, אז דו זאגסט ס'איז דיינס, נעם דיר אים, כאטש ער האט פאלש געשוואוירן, נאר ווייל ער איז דאך נישט כופר בעיקר, איז ער פטור פון א קרבן אשם גזילות. רש י. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר בן עזאי, בן עזאי האט געזאגט, ג שבועות הן, ביי דער אבידה איז דא דריי שבועות, ס'דא א דין ווען איינער שווערט איבער צוויי עדות זאלן קומען עדות זאגן, און זיי ענטפערן אמן אדער זיי שווערן אז זיי ווייסן נישט קיין עדות, און אין אמת'ן האבן זיי יא געוויסט די עדות. אז זיי טוען תשובה דארפן זיי ברענגען קרבן שבועת העדות, דאס הייסט די צוויי עדות וואס דורך זיי וואלט אויפגעטון דער מענטש די געלט, דער בעל חוב וואלט אים באצאלט דעם חוב צי אנדערע זאכן, איז מיט דעם אויך וואס זיי שווערן אז זיי ווייסן נישט קיין עדות, דארפן זיי דארפן זיי ברענגען א קרבן שבועת העדות, זאגט בן עזאי ג שבועות הן, ווען מען טוט איבערשווערן א עדות וועגן אן אבידה, דא רעדט מען אז מען טוט איבערשווערן איין עדות, מען שווערט אים איבער צו ער האט געזען די אבידה און ער זאגט נישט, נאכער איז ער מודה אז ער האט פאלש געשוואוירן, איז דא דריי אופנים פון שבועה. איין אופן קען זיין הכיר בה, ער ווייסט פון דער אבידה, דער עד אחד, דער איינער, ולא במוצאה, ער ווייסט נישט ווער ס'האט איר געפונען, ער האט געזען די אבידה גייט ביי איינעם אין יארד, ער ווייסט נישט וועמען באלאנגט דער יארד, מ'שווערט אים איבער, זאגט ער, ער ווייסט גארנישט ניט פון דער אבידה, ער ווייסט אז די אבידה דער שור באלאנגט צו ראובן און ראובן האט אים פארלוירן, און דער דער איינער דער עד האט געזען ער דרייט זיך ארום אין א פרעמדע יארד, ער שווערט פאלש ווייל אי אפ ציער ס'קאן זיין א שטיקל שאדן, ווען ער זאל זאגן ראובן ער האט געזען די אבידה דרייט זיך דארט אין יארד וואלט ראובן געגאנגען זוכן עס. אדער עס קען זיין במוצאה, ער ווייסט דער עד אחד אז א מענטש האט געפינען אן אבידה ולא בה, ער ווייסט נישט צו ער האט דיע זאך געפינען צו דיע זאך באלאנגט צו דעם ראובן, איז דאך פון דעם קומט דאך אויך ארויס א שטיקל שאדן, ווען ער זאל נישט געווען שווערן אז ער ווייסט גארנישט ניט פון דער אבידה, נאר ער זאל געווען זאגן איך ווייס אז שמעון האט געפינען אן אבידה. נאר איך ווייס נישט צו ס'איז זיין אבידה וואלט יענער געגאנגען צו יענעם, אפשר וואלט אים יענער צוריק געגעבן. אויך איז דא א דריטער אופן, לא בה ולא במוצאה, ער ווייסט נישט די אבידה און ער ווייסט נישט ווער עס האט איר געפינען, פרעגט די גמרא לא בה ולא במוצאה, קושטא אישתבע אז ער שווערט ער ווייסט נישט, ווייסט ער דאך טאקע נישט. ענטפערט די גמרא אימא זאג בה ובמוצאה ער ווייסט ווער ס'האט געפינען די אבידה. למאי הילכתא? לגבי וועלכע זאך זאגט בן עזאי אז ס'איז דא דרײַ שבועות? רב אמי אמר רב חנינא לפטור, רב אמי זאגט אז בן עזאי האט געזאגט אז אין דיע אלע דריי אופנים כאטש דער עד האט געשוואוירן פאלש דאך איז ער פטור פון א קרבן וואס מ'ברענגט פון שבועת העדות, און שמואל אמר לחיוב און שמואל זאגט ער דארף יא ברענגען א קרבן, ובפלוגתא דהני תנאי רב אמי וואס ער זאגט לפטור און שמואל וואס ער זאגט לחיוב קריגן זיך אין די מחלוקת פון דיע תנאים, דתניא מיר האבן געלערנט המשביע עד אחד איינער שווערט איבער איין עדות, ער זאגט צו איינעם, דו ווייסט דאך אז שמעון איז מיר שולדיג געלט, גיי צו דעם בית דין און זאג עדות אז שמעון איז מיר שולדיג געלט. מיט דעם וואס דער עד אחד וועט גיין צום בית דין, ער וועט זאגן עדות, וועט שמעון נישט דארפן באצאלן קיין געלט, ער וועט נאר מחייב זיין שמעונ'ען צו שווערן אז ער איז נישט שולדיג, אבער קען זיין אז שמעון וועט נישט שווערן פאלש. און ער וועט באצאלן. איז געגאנגען דער עד אחד און ער האט געשוואוירן ער ווייסט נישט. איז דער דין פטור? איז דער עדות פטור פון קרבן שבועת העדות? מכח וועלכע סברה וועלן מיר באלד זען ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב במאי קמיפלגי? אין וועלכע זאך קריגן זיי זיך? מר סבר דבר הגורם לממון כממון דמי. רבי אלעזר ברבי שמעון האלט אויב דאס איז דבר הגורם לממון, ווייל אויב ער זאל געווען עדות זאגן קען זיין אז דער שמעון וואלט נישט פאלש געשוואוירן, איז דאך זיין עדות זאגן ס'קאן נישט מחייב זיין קיין ממון, אבער עס קען דאך גורם זיין אז מען זאל באצאלן די געלט, האט עס דעם דין כממון דמי, ס'האט דעם זעלבן דין ווי געלט.

ווייל פארוואס? ווייל מיט זיין זאגן עדות וואלט ער דאך סייווי נישט מחייב געווען קיין געלט. איז דא אויך די זעלבע זאך ביי די דריי שבועות וואס בן עזאי דערמאנט איז דאך אויך די זעלבע זאך. למשל אויב ער זאגט עדות בה ער ווייסט אז ער האט געשוואוירן אז ער ווייסט נישט בה ולא במוצאה ער זאל געווען זאגן עדות האט ער געזען אז זי געפינט זיך אין דעם און דעם ווינקל, ער ווייסט נישט ווער עס האט געפונען, איז דאך עס גורם בממון, ווייל קען זיין יענער וואלט געגאנגען נאכזוכן ער וואלט עס געפונען, און אוודאי און אוודאי במוצאה ולא בה, ער האט געוויסט ווער עס האט געפונען, נאר ער ווייסט נישט אז דאס באלאנגט צו דעם מענטש, ער זאל געווען זאגן דעם מענטש וואלט ער זיך געגאנגען אפמאנען, איז עס גורם בממון, אבער ממון ממש מאכט מען נישט קיין שאדן, ווייל אפילו זיי זאגן עדות אז דער מענטש האט געפונען, קען דאך דער מענטש זיך ארויסדרייען און ער זאל זאגן איך האב טאקע געפונען, נאר ס'איז פון מיר פארלוירן געגאנגען. איז דא או א יסוד די מחלוקת פון דעם דין אויב איך זאג דבר הגורם לממון כממון דמי, קומט אויס אז אויב מ'שווערט איבער איין עדות צו ער ווייסט די עדות און ער זאגט ער ווייסט נישט, ער שווערט ער ווייסט נישט, נאכער איז ער מודה, כאטש מיט זיין עדות וואלט מען דאך סייווי נישט געקאנט מחייב זיין קיין ממון, ווייל די תורה זאגט דאך על פי שנים עדים יקום דבר, נאר ווייל א שבועה וואלט ער עס מחייב געווען. און קען זיין אז יענער וועט נישט שווערן פאלש, איז עס דבר הגורם לממון כממון דמי, דארף דער עדות ברענגען א קרבן שבועת העדות. רשי. ווי מיר האבן געלערנט אין גמרא אמר בן עזאי ג' שבועות הן אז דאס רעדט זיך בעד אחד, און אזוי איז דער רשי מפרש אין די צושטעל וואס די גמרא שטעלט ווייטער צו דתניא המשביע עד אחד, עס רעדט זיך בעד אחד, אבער דער אויספיר אין רשי דיבור המתחיל בה ולא במוצאה, וואס רשי זאגט אויף די סברא אז אויב במוצאה ולא בה, ער ווייסט ווער ס'האט עס געפונען און ער ווייסט נישט אז די אבידה באלאנגט צו אים, איז נישט קיין ממון, פארוואס? ווייל מ'האט געקאנט זאגן נמצא. ער האט איז דאך די זעלבע זאך אז עס איז צוויי עדות אויכעט און אזוי ווייזט אויס ס'לשון פון רשי, רשי זאגט א לשון רבים דאי נמי אסהידו ביה זיי האבן געזאגט עדות. אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, הכופר בפקדון, ראובן זאגט שמעונ'ן גיב מיר צוריק מיין פקדון, כ'האב דיר געגעבן עפעס צו באהאלטן, און שמעון לייקנט, ער זאגט האסט מיר נישט געגעבן. נאכער קומט צו גיין עדות אז דער שמעון האט גענומען א פקדון. נעשה עליו גזלן, איז דער שמעון האט דעם דין אויף דעם פקדון ווי א גזלן בשעת כפירה וואס ער לייקנט ווערט ער א גזלן וחייב באונסין. פריער ווען ס'איז געווען א שומר חינם צי אפילו א שומר שכר, איז ער דאך געווען פטור אויף אן אונס אז די בהמה שטארבט אוועק דארף ער נישט באצאלן, אבער אין דעם מאמענט ווען ער האט געלייקנט, וואס זאגט ער דער שמעון, ס'איז נישט דיין זאך, האט ער דאך איר גע'גזל'ט, איז אויב נאכדעם וואס ער האט געלייקנט איז די בהמה אוועק געשטארבן, דארף ער באצאלן. ותנא תונא און א ראיה האבן מיר פון אונזער תנא, דער תנא האט אזוי געלערנט, שטייט אין פסוק וכחש בה, ער וועט לייקענען, למדנו לעונש, אז אויב מען לייקנט אין פקדון, זאגן מיר ס'איז דא א עונש, וואס איז דער עונש? ווייל דער פסוק זאגט שפעטער והשיב את הגזלה אשר גזל, אז ער באקומט דער שומר דעם דין פון א גזלן, און אויב איז געשעהן א אונס דארף ער באצאלן. אזהרה מנין, וואו איז דא א ווארענונג.

זאגן מיר, עס דארף זיין אן אזהרה אז כאטש שטענדיג אן עבירה וואס איז די עבירה איז איז במזיד איז דא כרת איז בשוגג ברענגט מען א קרבן אבער ביי פסח און מילה איז נישט דא קיין קרבן פארוואס ווייל עס איז נישט דא קיין אזהרה אבער ביי ממון זעלבסט פארשטענדליך אז יענעמס געלט טאר איך נישט אננעמען תוס' בלייבט שטיין ביי די קשיא. וואס האט מען דא געלערנט אין דער ברייתא, אז ווען איינער לייקנט אין א זאך באקומט ער א עונש, וועלכן עונש באקומט ער? אז אויב עס געשעהט שפעטער מיט דער זאך א אונס דארף ער באצאלן, איז דאך א ראיה צו רב ששת'ן, מאי לאו, מיינסטו דען ניט לעונש ממון, דער עונש וואס מ'האט געלייקנט געלט, רש"י איז גורס, עונש כפירה, דאס הייסט, אפילו ער האט נישט פאלש געשוואוירן, ער האט נאר געלייקנט, זאגן מיר, ווערט ער שוין מחוייב באונסין. איז דאך א ראיה צו רב ששת'ן, וואס רב ששת זאגט אז אפילו ער לייקנט נאר, ער שווערט נישט פאלש, ווערט ער שוין א גזלן, און ער האט א עונש, אז אויב ס'געשעהט א אונס דארף ער באצאלן, זאגט די גמרא, לא, ניין, לעונש שבועה, דאס וואס מיר זאגן אז ר'איז מחוייב באונסין, מיינט מען ווען ר'האט פאלש געשוואוירן, אבער ווי עס זיין ער האט נישט פאלש געשוואוירן, ער האט נאר געלייקנט, דעמאלטס ווערט ער נאכנישט אויף דער זאך קיין גזלן, און נישט קיין ראיה צו רב ששת'ן. פרעגט די גמרא, והא מדקתני סיפא דאישתבע, אין דער סיפא שטייט א דין, מען גיט אים א עונש פאר פאלש שווערן, מכלל ווייזט דאך אויס דרישא דלא אישתבע, אז די רישא וואס מען גיט א עונש אז ער איז מחוייב באונסין, איז אפילו ער האט נישט פאלש געשוואוירן, נאר דאס אליין וואס ער האט געלייקנט, דאס מאכט אים ער זאל זיין מחוייב באונסין.

ווייל אין פסוק שטייט אזוי ולא תשקרו איש בעמיתו, אויב מען רעדט איש בעמיתו רעדט מען דאך פון כפירת ממון, און נאכדעם שטייט דארטן ולא תשבעו בשמי בשקר, איז פון דעם לא תשקרו האב מיר אן אזהרה. און מדסיפא דאישתבע, די סיפא רעדט זיך אז מ'טוט אים שטראפן, ער דארף באצאלן א חומש און א אשם, פארוואס? ווייל ער האט פאלש געשוואוירן, רעדט זיך יא ווען ער האט געשוואוירן, ווייזט דאך אויס די רישא דלא אישתבע, ער האט נישט געשוואוירן, נאר מיט דעם מאל וואס ער האט נאר געלייקנט אין דעם פקדון, איז די כפירה מאכט אים פאר א גזלן און ווערט מחויב באונסין. זאגט די גמרא מ'קען דאך ענטפערן אידא בידא דשתדא, סיי דער רישא רעשא פון שתדא, כעין שהודה כעין שבא עדן, די רישא רעשא הודו אבער אויף וועם? נאך עס ראה עשה עדן, דער רישא וואס רעדט זיך וועגן עשה עדן, סיי ביום טוב. אודויי אודי ער איז אליין מודה חייב בקרן וחומש ואשם, דעריבער לערנט ער עס צוויי מאל ווייל ס'איז דאך אנדערע עונשין, אין די רישא איז דא א חיוב פון אונסין, אין די סיפא הודה מעצמו איז דא דער עונש פון אשם און חומש.